ב' חלקים מדיבור המתחיל באתי לגני י' שבט תשי"ט. און ער איז דאך מבאר אין דעם מאמר אז דאס איז וואס אויפן משכן זאגט ער אויפן ועשו לי מקדש וואס משכן מקדש הוא איהו משכן און משכן איהו מקדש אז דער משכן איז געמאכט געווארן עצי שיטים וואס שיטה איז דאך פון לשון שטו העם אראפגעגאנגען פון דרך הישר

אז דער אויפן מקדש אויפן משכן זאגט ער דאך אז ס'איז געווען די קרשים וואס יעדער ענין אין תורה איז דאך אויסגערעכנט און מתאים לתוכן העניינים אט אזוי איז אויכעט דער נאמען פון קרש פון די קרשים וואס זיי ווערן דאך יעדער פון זיי ווערט אנגערופן בשם קרש וואס דאס איז אותיות שקר און אויך אותיות קשר אז מען דארף נעמען פון דעם שקר פון עולם און אים מהפך זיין

און ווי מען דארף דאס איבערמאכן פון ש' און ר' וואס דאס איז דאך אתוון דזיופא אין די עניינים פון טוב און קדושה. און דאס זאגט ער אין דעם סעיף ט'. איז ער ממשיך אין דעם ביאור פון די קרשים אז אויף די קרשים שטייט דאך אז זאל זיין קרשים עומדים, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים?

און איז מבאר אויף זיי אז דאס איז בדוגמת כמו המצוות, וואס מצוות ווערן דאך אנגערופן בשם עמודים וואס זיי זיינען מחבר וואס זיי זיינען ממשיך און מחבר אין סוף ברוך הוא מיט עולמות ממש, און אזוי איז אויכעט געווען דער ענין הקרשים אז זיי האבן מחבר געווען אין סוף ברוך הוא ועולמות.

און מאכן דערפון שטות דקדושה, איז דאך דאס אבער דער ענין פון עבודה רוחנית שבאדם, דערפאר קען דאס ניט ממשיך זיין אור אין סוף, דערפאר וואס פון וואנעט איז מען ממשיך אור אין סוף, דארף מען דאך דאס ממשיך זיין פון עצמות ומהות, איז דארטן דארף מען האבן וויבאלד מ'וויל האבן פון גבוה גבוה ביותר דארף מען דאס נעמען מלמטה מטה ביותר וואס דאס קען זיין אין מצוות דווקא וואס זיי זיינען מלובש אין גשמיות,

די שרטים די קמטים וואס אין מוח מצד די התבונן מצד די התעמקות אין עניני אין עניני הבנה והשגה שבתורה און אזוי אויכעט בכללות הענינים אז מצד דעם תענוג וואס ער האט אין אויף בעבודתו לבוראו דארף זיין די שמועה טובה תדשן עצם אז ס'דארף ס'דארף צוקומען שומן אין דעם שומן גשמי אין דעם בשר גופא.